און ארויפשפרינגענדיג אויף א באנק האט ער אנגעהויבן היסטעריש שרייען איבער די גאנצע שול, הערט רבותי, אט ווי איר זעהט מיך א אידן, אט ווי מיר האבן היינט שבת אויף דער גאנצער וועלט, שווער איך אייך אז ווי נאר מען וועט אויסרופן א נייעם נאבאר גיי איך דינען אן זאטשאט, איך ווארף ווייב און קינדער און גיי אויף מלחמה, איך וועל געהארגעט ווערן וועט דאס זיין על קידוש השם. דער היסטערישער געשריי האט אלעמען געבראכט אין א שטארקער אויפרעגונג, ווי א וואסער צוים וואלט דורכגעריסן. אין שול האט זיך אויפגעהויבן אן אומבאשרייבליכער געוואלד, אלע האבן געשריגן. די רוסן האבן זיך געווארפן אויף די טערקן מיט קאלערליי זידלערייען און פארוואורפן, די טערקן האבן זיך פארטיידיגט און אויך געשריגן און געזידלט זיך. מענדל האט געפריווט רעדן, נאר מ'האט אים נישט געלאזט, עס איז שוין געווען נאכט.

איבערגעחזרט די ווערטער, שוין צייט דאווענען מעריב, שוין צייט! נאר קיינער האט אים נישט געהערט, מען האט אים אוועקגעטריבן, וועמען איז איצט געלעגן אין זינען מעריב? מיט א מאהל האט זיך די טיר האסטיג געעפנט, און אין שול איז אריינגעפלויגן ווי א באמבע וועלוול דאס אינגל וועמען מענדל האט געשיקט זעהן אויב עס איז אין מארק אויפגעקלעבט א דעפעשע. א דעפעשע! א דעפעשע! האט ער אויסגעשריגן מיט א פארכאפטן אטעם. אין שול איז אין איין רגע שטיל געווארן, אלע האבן זיך א קער געטאן צום אנזאגער, הע, א שלאכט געדויערט דריי טעג, הע, הורקא האט וועלוול קוים ארויסגערעדט, רעד, גענומען פלעוונע האט זיך ארויפגעווארפן אויף אים מיט אומגעדולד מיכאל, ניין, הע, פלעוונע נישט גענומען, גענומען חוביניאק און נאך עפעס א שטאט, רוסן צוויי טויזנט געהארגעטע, אזוי שטייט, צוויי טויזנט, און טערקן אפשר צען מאל מער, עס שטייט אן א צאהל. דאס נייעס האט אויף אלעמען געמאכט אן ערשיטערנדן איינדרוק. מענדל א בלייכער, אן אויפגערעגטער מיט ברייט געעפענטע אויגן האט געשלינגען יעדעס ווארט וועלוול'ס, מיט אמאל האט ער זיך אויסגעגלייכט האָט אַ וואָרף געטאָן אויפֿן עולם אַ בליק פֿון אַ פֿון ליידנשאַפֿטלעכן צאָרן און היסטעריש אויסגעשריגן, רוצחים! אויף אײַער, אויף אײַער קאָפּ זאָל פֿאַלן דאָס אומשולדיקע בלוט! און איז געשווינד אַרויסגעלאָפֿן פֿון שול. עטלעכע מינוט האָט אין שול געהערשט אַ געדריקטע שטילקייט, ווי פֿילנדיק אויף זיך אַ שווערע שולד, זענען די רוסן און די טערקן מיט אַראָפּגעלאָזטע קעפּ זיך פֿונאַנדערגעגאַנגען אין אַלע זײַטן, עימיצער

די צייטונגען האבן פארזיכערט אז אין פלעבנע זענען נישטא קיין שום לעבנסמיטלען און די באלאגערטע ארמעי וועט מוזן קאפיטולירן. מיט א גרויס אנשטרענגונג האבן אלע געווארט אויף דאס פאלן פון פלעבנע, פון וואס עס איז געווען אפהענגיק די פראגע וועגן שלום אדער לכל הפחות וועגן א וואפן שטילשטאנד. נאר די געשעענישן זענען נישט געגאנגען אזוי שנעל. עס זענען פארביי טעג, וואכן, דער גאנצער חודש אקטאבער, און פלעוונע האט זיך אלץ געהאלטן, און אסמאן פאשא האט אפגעשטויסן די מעכטיגסטע שטורמען פון דער רוסישער ארמעי. די אנגעשטרענגטע ערווארטונג איז ביסלעכווייז אריבער אין א ספק, עס האבן זיך אנגעהויבן הערן פעסימיסטישע שטימען, פלעוונע איז ביי אלעמען אויסגעוואקסן אין אן אומבאזיגבארע פעסטונג, און אסמאן פאשא האט באקומען די רעפוטאציע פון א געניאלן מלחמה אנפירער. נאך זיין ערשטן וויזיט פלעגט מענדל אן אנדערש מאל אריינקומען צו מיר, נאר זיינע וויזיטן זענען געווען זאכליכע און קורצע. באמערקנדיג אז איך בין נישט קיין אנהענגער פון די טערקן און בכלל נישט קיין פארקאכטער פאליטיקער, האט ער זיך מיט מיר נישט אריינגעלאזן אין קיין וויכוחים.

האט ער ארויסגערעדט מיט אן אנגעצויגענער העפליכקייט, מען האט מיר געזאגט אז איר האט אין שטאט א גרויסע באקאנטשאפט צווישן פריצים, אפשר קענט איר ביי וועמען פון זיי באקומען א טערקיש בלאט? א טערקישע צייטונג? האב איך זיך פארוואונדערט, וואס רעדט איר? צו וואס דארפט איר עס? איך דארף! נעמט אראפ דעם פאלטן און זעצט אייך. אַ דאַנק, איך האָב קײן צײַט נישט, האָט ער געענטפֿערט קאַלט און מיט אַן אײַנגעהאַלטענער אומגעדולד צוגעגעבן, און װאָס װעגן אַ טערקיש בלאַט? איך װײס נישט װאָס צו ענטפֿערן אײַך, האָב איך געזאָגט, װי קומט אַהער אַ טערקישע צײַטונג? בײַ װעמען קאָן זי זיך דאָ געפֿינען? װי הײסט, האָט ער זיך פֿאַרװוּנדערט, שױן-זשע זענען צװישן די היגע פּריצים נישטאָ אַזעלכע, װאָס זאָלן זיך אינטערעסירן, װי דער סדר איז מיט פּאָליטיק? און אז ס'איז דא אזעלכע, אויף וואס דארפן זיי א טערקישע צייטונג, האב איך אים אלץ נישט פארשטאנען. נו, כאטש פון דעסטוועגן כדי אויסצוהערן דעם אנדערן צד, האט ער אויסגעשריגן שוין אויפגערעגט. ווי פארשטייט איר נישט, האב איך זיך אפגערופן, אז באקומען דא א צייטונג פון טערקיי איז אן אוממעגליכע זאך, נאר מען וואלט זי שוין לאמיר זאגן באקומען, ווער וואלט זי דא קענען ליינען? ווער קען טערקיש? ווי הייסט ווער קען טערקיש? האט ער זיך ווידער פארוואונדערט, איך האב גערעכנט אז פריצים קענען אלע טערקיש, איך בין געווען בטוח אז איר קענט אויך טערקיש, מען האט מיר געזאגט אז איר קענט אי דייטש אי פראנצויז, האב איך גערעכנט אז טערקיש קענט איר געוויס. ניין, האָט ער מיט אַ מאָל אױסגעשריגן ענערגיש. זאָגט װאָס איר װילט, נאָר אָן אַ טערקיש בלאַט װעט מען דעם אמת נישט װיסן. װעלכן אמת? װעגן װאָס? װעגן קאַרס. גענומען קאַרס! אַזױ פּשוט? װאָלט דאָס דער רוס נעמען קאַרס? מסתּמא איז דאָ געװען אַ בגידה, עימיצער פֿון דער זײַט האָט נאָך אונטערגעהאָלפֿן די ענגלענדער, אָבער איך פֿאַרשטײ נישט, װי אַזױ

מיין פראגע האט מענדל'ע נישט פארוואונדערט, ער האט נישט באלד געענטפערט, ער האט זיך צוגעזעצט און רואיג ארויסגערעדט, דעם אמת זאגנדיג, זע איך נישט ארויס פארוואס איך זאל זיין דעם רוס א גרויסער גוטער פריינט, די טובות וואס איך האב פון אים געהאט קען איך מנדב זיין אויף צען קלויסטערס,

וואס בין איך באמת פאר א מענטש, אז קיין חזיר עס איך נישט, אז רופן רופט מען מיך מענדל נישט איוואן, און איך טראג נאך דערצו פאות און א לאנגע קאפאטע. עס פארשטייט זיך אז איך ווייז אויס ביי זיי אין די אויגן ווי א פרא-אדם אדער אפילו גאר ווי א בהמה. ער האָט ביטער געשמייכלט און אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. דעם אַכט און צוואַנציקסטן נאָוועמבער איז ענדלעך געפאַלן פּלעוונע. דערביי האָט זיך אָסמאַן פּאַשע מיט זיין גאַנצן חיל פון פערציק טויזנט מאַן איבערגעגעבן אין געפאַנגענשאַפט. איך האָב זיך דערוואוסט וועגן דעם אינדערפרי פון די פונאַנדערגעקלעפּטע טעלעגראַמען. איך בין שנעל אַוועק אַהיים. מיר האָט זיך געוואָלט זען וואס פאר אן איינדרוק דאס געשעעניש האט געמאכט אויף מענדל'ען איך ווייס נישט פארוואס, נאר איך בין געווען זיכער אז אים איז דאס נייעס שוין באוויסט. איך האב א טעות געהאט, מענדל האט נאך נישט געוואוסט. איך האב אים געטראפן אין רעכטן ברען פון לערנען מיט די תלמידים, ער און צוויי פון זיינע זעקס תלמידים, שטארק שאקלענדיג זיך און מאכנדיג מיט די הענט,

אפשר דא עפעס נייעס? איך האב נישט געהאט קיין מוט צו איבערראשן דעם אויסגעמאטערטן מענטשן מיט א נאכריכט וועלכע האט געזאלט מאכן אויף אים א געוואלדיגן איינדרוק, איך האב נאר אומבאשטימט א שאקל געטון מיטן קאפ. מענדל האט זיך באנוגנט מיטן ענטפער, האט ווידער טיף אפגעאטעמט, ברייטער פונאנדערנעמענדיג דאס מויל און ארויסגערעדט מיט פארביטערונג.

נאָר איך האָב גלײַך פֿאַרשטאַנען, צו װאָס יענער איז געקומען. מיר האָט זיך אַפֿילו אױסגעװיזן, אַז ער האָט מיר אַ װוּנק געטאָן מיט די אױגן איך זאָל שװײַגן. ער איז אַרײַן שטיל און לאַנגזאַם, מיט אַ װאָכעדיקן טרוקענעם אױסדרוק אױפֿן פּנים. אָפּמורמלדיק דעם גוט-מאָרגן, האָט ער זיך צוגעזעצט אױף אַ בענקל, נאָר באַלד אױפֿגעהױבן זיך, צוגעגאַנגען צום טיש און אַרײַנגעקוקט אין אַן אָפֿענער גמרא. אַ-אַ-אַ! אָט װוּ איר האַלט! האָט ער אױסגערופֿן מיט אַ טאָן פֿון מיטגעפֿיל, אַ באַקאַנט ערטל, אַ גוטער זומפּ, זאָל אים קײן ייִד נישט קענען! פֿאַראַיאָרן בין איך מיט מײַנע חמורים אַ װאָך צײַט אָפּגעשטאַנען אױף דעם ענין, ביז איך בין פֿון אים אַרױסגעקראָכן. דער ענין איז גאָרנישט אַזױ שװער, האָט זיך אָפּגערופֿן מענדל, װאָלטן זײ װעלן אַ ביסל אַרײַנלײגן, וואלטן זיי פארשטאנען, און גארנישט, מען וויל נישט, אן כוחות בין איך געבליבן מיט די פערדערישע מוחות. נו, דו ביסט דאך אביסל מגזם, דער ענין איז א שווערער, איך האב געזען ווי עלטערע אידן, נישט קיין עם-הארצים, האבן איבער אים געשוויצט, דאס איז א מין פלעוונע, שווער אים צו נעמען, האט געענדיגט מיכל מיט א גוטמוטיגן געלעכטער. מענדל האט אויך א שמייכל געטוען,

איז מענדל געווארן ערשיטערט, ער האט א קער געטאן זיך צו מיר ווי ער וואלט זוכן ביי מיר הילף, וואס רעדט ער, וואס זאגט ער, האט ער מיך געפרעגט, איך האב אבער געקענט נאר באשטעטיגן מיכל'ס ווערטער. ווי הייסט? האט זיך מענדל נאך מער פארוואונדערט, איר ווייסט אויך דערפון? וואס זשע האט איר געשוויגן? פון וואנען ווייסט איר? אין בלאט? ניין, עס איז דא א דעפעשע.

מענדל האָט אַ זאָג געטאָן די תּלמידים, איר קוקט דערװײַל פֿאַר זיך דורך דעם ענין און זעט אים צו פֿאַרשטײן. די תּלמידים, װאָס האָבן זיך שטאַרק דערפֿרײט מיטן מײַן און איבערהױפּט מיכלס קומען, װײַל אונדזער װיזיט האָט באַדאַרפֿט, האָט געדאַרפֿט איבעררײַסן כאָטש אױף אַ װײַלע דאָס לערנען, האָבן זיך שטאַרק פֿאַראינטערעסירט מיטן נײַעס, װאָס מיכל האָט געבראַכט.

מענדל האָט נערוועז פונאַנדערגענומען דאָס פּאַפּירל און איינגעגעסן זיך מיט דעם בליק אין דער דעפּעשע. רוסיש האָט ער געלעזן מיט גרויס מי און לאַנגזאַם. איצט האָט ער זיך נאָך אָפּגעשטעלט אויף יעדער פראַזע, ווי ער וואָלט וועלן נישט בלויז פאַרשטיין איר אינהאַלט, נאָר אַריינדרינגען אין איר טיפסטער באַדייטונג. עטלעכע מאָל האָט ער געמאַכט אַ באַוועגונג, ווי ער וואָלט וועלן עטוואָס זאָגן, נאָר ער האָט זיך אָפּגעהאַלטן און צוריק. אומגעקערט זיך צום בלעטל. געענדיגט ליינען האט ער זיך פארטראכט און געבליבן זיצן מיט אן אראפגעלאזטן קאפ און פארקנייטשטן שטערן, ווי ער וואלט זיך באמיען עטוואס צו דערמאנען. מיט יעדער רגע איז זיין פנים געווארן רואיגער. נאר אט האט מענדל מיטאמאל אויפגעהויבן דעם קאפ און מיט ברייט פונאנדערגעעפנטע פארוואונדערטע אויגן א בליק געטאן אויף מיכאל'ן. אויף מיר, אויף דער טעלעגראַמע, און האָט שטאַרק אַ ציטער געטאָן, ווי עמעצער וואָלט אים אומגעריכט אויפֿגעוועקט פֿון שלאָף. נאָר אַ נײַער אויסדרוק האָט זיך באַוויזן בײַ אים אין די אויגן, אַן ערנסטער, שטרענגער, כּמעט אַן אַסקעטישער. עס האָט אויסגעוויזן, אַז אין די עטלעכע מינוטן האט דער מענטש איבערגעלעבט א גאנצע איבערקערעניש, האט אראפגעווארפן פון זיך א קאשמאר, האט געפונען א תירץ אויף א הארבער קשיא. אן ערך א האלבע שעה איז מיכאל געזעסן פארטיפט אין קבלה כתב יד, אויסרעכענענדיג אז פאר דער צייט האט מענדל שוין געהאט די מעגליכקייט דורכצולעזן די טעלעגראמע און גוט באטראכטן איר אינהאלט. האָט ער לאַנגזאַם פֿאַרמאַכט און אַװעקגעלײגט אױפֿן אָרט דעם כּתבֿ־יד, גענומען אַ בענקל, אַװעקגעשטעלט אים אַנטקעגן מענדלען, אַװעקגעזעצט זיך, און, פֿיקסירנדיק זײַן געגנער מיט אַן אָנגעשטרענגטן בליק, האָט ער קאַלט, רויִק, אָבער מיט אַן אַכזריותדיקער האַרטקײט אַרױסגערעדט, נו, און איצט זאָג מיר, מענדל, װאָס טראַכסטו װעגן דעם?

משוגענער! האט ער אויסגעשריגן מיט כעס, מען דארף דאך זיין משוגע מען זאל רעדן אזוי ווי דו רעדסט, וואס פלעוונע איז געפאלן און אסמאן פאשא האט זיך אונטערגעגעבן איז דיר נאך ווייניג? וואזשע פאר אן אותות ומופתים דארפסטו, דער הימל זאל זיך לייגן אויף דר'ערד? מיכאל'ס געשריי האט קיין שום איינדרוק נישט געמאכט אויף מענדל'ען. שריי נישט און פילדער נישט האט ער זיך אפגערופן געלאסן, מ'קען מיינען אז נישט סקאבילעוו נאר דו אליין מיט דיין חכמה און גבורה האבן האסט גענומען פלעוונע. וואס ווילסטו זאל איך דיר זאגן? ווילסטו איך זאל מודה זיין אז דו ביסט געווען אינגאנצן גערעכט און איך האב א טעות געהאט? יא. יא, דאס וויל איך, האט געענטפערט הארט מיכאל. נו, וועל איך דיר זאגן בפירוש אז איך בין עס נישט מודה, האט ענטשידן ארויסגעזאגט מענדל. איז וואס זאג איך? זאג איך דאך אז דו ביסט א משוגענער! האט ווידער אויסגעשריגן מיכאל, אז דו וועסט מיך אויסהערן מיט קאפ וועסטו אליין מודה זיין אז איך בין נישט קיין משוגענער, דערמאן זיך נאר וואס האב איך גע'טענה'ט די גאנצע צייט? דו האסט גע'טענה'ט, ווארט איך וויל אליין ארויסזאגן מיינע טענות האט אים אפגעשטעלט מענדל, איך האב קודם כל גע'טענה'ט אז די מלחמה

מיר זעען אז אפטער פאר אלס איז דער שלאפער גובר דעם שטארקערן. די מוק, א קליין פליגעלע, האט מנצח געווען דעם גיבור טיטוס'ן. דלילה האט מנצח געווען שמשון הגיבור. דוד און גלית הפלישתי האט מיט א מאל איבערגעזאגט איינער פון די תלמידים און האט זיך שטארק פארשעמט און באהאלטן דאס פנים. די איבעריגע קינדער האבן זיך צולאכט. קינדער, מישט זיך נישט, נישט אין אײַער זאַך, טוט װאָס איך האָב געהײסן! האָט זײ רואיק און נישט שטרענג אַ זאָג געטאָן מענדל און האָט זיך װידער געװענדעט צו מיכאלן. די אײנציקע זאַך, װאָס איך האָב אַ טעות געהאַט, איז דאָס, װאָס איך האָב געהאַלטן, אַז דער טערק מוז בלי שום ספֿק מנצח זײַן. דאָס, זעסטו, בין איך מודה. אַהאַ! ביסט פֿאָרט מודה? װאַרט, װאַרט אָקאָרשט. איבער דעם פרט האסטו געהאט דעם זעלבן טעות וואס איך? האט צוגעגעבן מענדל. איך? האט זיך פארוואונדערט מיכאל. אין וואס האב איך א טעות געהאט? מיין טענה איז באשטאנען נישט אין דעם וואס איך האב פארזיכערט אז דער טערק וועט גובר זיין, נאר דערין וואס איך האב זיך סומך געווען אויף די ידיעות פון בלאט און פון די דעפעשן. און דערין האסטו געהאט דעם זעלבן טעות וואס איך.

האבן נישט די קלענסטע השגה פון דעם שורש דבר, פון דעם מקור פון וואנען עס נעמען זיך די אלע געשעענישן, און ער האט קאלט און ארויסרופנדיג א קוק געטאן אויף מיר ווי אויף דעם פארשטייער פון די בלאט נייעסן און טיפער פאליטיק. מיכאל האט אלס אויפמערקזאמער זיך צוגעהערט צו מענדל'ס רייד, ער האט געוואלט אריינשטעלן א ווארט, נאר מענדל האט אים נישט געלאזט און ווייטער גערעדט. אויב מיר וואלטן באמת אריינגעדרינגען אין תוך פון דער מלחמה מיט אירע געשעענישן און נצחונות, האבן מיר געדארפט זוכן אן ענטפער אויף אלס נישט אין די בלעטער און דעפעשן, נאר ערגעץ אנדערשוואו, אין זוהר הקדוש און אין אנדערע ספרים. ער איז מיטאמאל אנטשוויגן געווארן, פארטראכט זיך, און אין זיין בליק האט זיך אויסגעדרוקט א מיסטישער געדאנק.

אריינפאלן אין נעץ פון שטארקן רוסלאנד. מיכאל האט איבערגע'חזר'ט ווי ווי ווי ווי נאכאמאל נאכאמאל האט נייגעריג איבערגעפרעגט מענדל. מיכאל האט איבערגע'חזר'ט און מענדל האט ביי זיך פארשריבן דעם נוטריקון. א וויילע האבן ביידע מלמדים געשוויגן, מיכאל האט זיך שווער אויפגעהויבן פון ארט.

מענדל האָט אים באַגלייט מיטן בליק ביז די טיר, האָט זיך האַסטיק אַ קער געטאָן צום טיש און אַרויסגערעדט ענטשלאָסן, כּמעט פֿײַערלעך, נו, קינדערלעך, איצט דאַרף מען זיך, ווי דער סדר איז, נעמען פֿאַר דעם ענין. אים איז נישט שווער צו פֿאַרשטיין, מע דאַרף זיך נאָר דערין אַרײַנלייגן. און ער האָט מיט ביידע הענט כּמעט צערטלעך אַ גלעט געטאָן די גרויע, האַרציקע אויסגעבויגענע בלעטער פון דער גמרא, האט א טיפן זיפץ געטאהן און אויסגערופן מיט א ניגון, נו, נעמט זיך, תנו רבנן! קומענדיג צו זיך אין הויז, האב איך געפונען דעם אלטן בעל בית א צערודערטן, ער איז אומגעגאנגען א מטושטשער פון איין ווינקל אין צווייטן און האט זיך קיין ארט נישט געפונען. ווען ער האט מיך דערזעהן, האט ער זיך מיט אימפעט א ווארף געטאהן צו מיר און אויסגעשריגן, וואס?

שלום! האָט ער אױסגערופֿן ערשיטערט. נו, און גאָרנישט? און גאָרנישט! דער אַלטער האָט אַ װײַלע געקוקט אױף מיר מיט אַ דערשראָקענעם בליק, ביסלעכװײַז האָט ער זיך באַרויִקט, האָט זיך אָפּגעקערט און אַרױסגערעדט מיט אַ נידערגעשלאָגענעם קול. און װי געפֿעלט אײַך מײַן אשת־חיל? אַװעקגעגאַנגען אין קראָם און האָט מיר נישט איבערגעלאָזן אױף שמעקטאַביק קײן געלט. איך גײ אַרום דעם גאַנצן פֿרימאָרגן װי אַ געקױלעטער גאַנדז. איך האב אים אויסגעליען די צוויי קאפיקעס אויף שמעקטאביק, און דאס האט אים געמאכט פארגעסן אין דער גאנצער היסטארישער געשעעניש וואס האט אים אזוי אויפגערודערט. מיין באקאנטשאפט מיט מענדלען האט זיך מיטאמאל איבערגעריסן, ער האט אויפגעהערט אריינצוקומען צו מיר, און ביי צופעליקע באגעגענישן פלעגט ער מיך אויסמיידן. באלד בין איך אריבער אויף אן אנדער דירה, און אין עטליכע חדשים ארום